טייערע ברידער, עס איז היינט ערב שביעי של פסח, אונז האבן פרובירט אין אונזערע שיעורים פון שבת החודש צו ווייזן ווי אזוי עס איז דא אין יעדע טאג, יעדע מדריגה, יעדע לעוועל פון ארויסגיין פון מצרים, דאס איז א אנדערע וועג פון זאגן פון אויפקלינען, מאכן פסח קלינינג, זיך צוגרייטן צו פסח. פון עסן מצה, פון נישט עסן חמץ, פון ארויסנעמען די חמץ. יעדע איינע פון די זמנים, פון לערנען הלכות פון פסח, לערנען סיפור יציאת מצרים, יעדע איינע פון די תקופות, ס'דאך דא אסאך אסאך לעוועלס, אזוי פון ראש חודש, און ערב ראש חודש, פון די ערשטע צען טעג, פון די צענטע טאג וואס איז דא לקיחה מבעשור, פון ערב פסח ממש, און פסח ביינאכט, נאכדעם איז דא ערשטע טאג פסח, די אנדערע זעקס טעג פסח, צווייטע טעג פסח, און מען פרובירט צו ווייזן ווי יעדע איינע פון די מינוטן, יעדע איינע פון די רגעים, ווייזט אויף עפעס א ספעציפיק, א ספעציפיק בחינה, אזוי ווי אונז לערנען אלעמאל, ווי מער מען פארשטייט קלאר א זאך, פארשטייט מען נישט נאר די כללות, די. פאלט ארויס די עצם זאך, די עצם הגדרה פון די זאך בעסער, און מען פארשטייט אויך, עס ווערט זייער קלאר, עס ווערט לעכטיג יעדע דיטעיל דערפון, נאכדעם קען מען זען, נישט אז איך האלט דווקא אז מען דארף אינזין האבן די כוונה אין דעם טאג, דינסטאג אזוי, מיטוואך אזוי, אבער מען קען זען אז עס איז דא א הדרגה, עס איז דא א מהלך, עס איז דא א פוינט, דא א ספעציעלע ענין פון יעדע איינע פון די לעוועלס, מען קען רעדן פון ארויסגיין פון מצרים, פון זיין אין מצרים, פון די רגע וואס מען גייט ארויס, נישט שוין זיין אינדרויסן, מען טרעפט זיך שוין אינדרויסן, מען איז שוין אין סוכות אינדרויסן, מען הייבט שוין אן צו פארן אביסל ווייטער, יעדע איינע פון די סעקונדעס, פון די מאמענטן, איז א מאמענט, און ס'איז א מאמענט נישט נאר אין די מעשה שהיה, ס'איז א מאמענט אין הדרגות, הדרגות האצילות וואס אונז רופן עס, הדרגות פון וואס רופט זיך. יא אין ספר בראשית אסאך מאל וואס מיינט צו זיין א מענטש וואס מיינט צו זיין א איד מיינט הליכה בדרכי השם התהלך לפני והיה תמים איין וועג פון זאגן א צדיק אין חומש איז צו זאגן אז ער גייט מיט גאט ער שפאצירט מיט אים ויתהלך חנוך את האלהים. את האלהים התהלך נח, און אזוי ווייטער, גייט, ער טריט טריט ביי טריט מיט אים, דאס איז דאס איז די די אומנות, די אמנות, יא די ארט, עס איז דא א ארט פון זיין, פון זיין א ערליכע איד, עס איז דא א ארט פון זיין א מענטש, פון זיין א אדם, איינער וואס מען קען אים רופן א אדם, און איין וועג פון זאגן דעם ארט איז צו זאגן ער קען גיין מיט גאט, ער גייט, ער גייט מיט די געטליכקייט, ער גייט מיט די שכינה, ער זאגן אמאל ער טאנצט אבער די ווארט איז די די נעימה נישט ער טאנצט ער דזשאמפט ארויף און אראפ אזוי ווי מען פירט זיך ביי די היינטיגע ריקודים יא נאר ער גייט און ער פילט און ער פילט כסדר וויאזוי ווי ווי מען דארף פונקטליך גיין ווי מען דארף אמאל גיין אזוי אמאל גיין רעכטס אמאל גיין לינקס און דאס איז אלץ וויבאלד ער פארשטייט האט זייער קלאר ארויס אזוי ווי די חילוק פון אור און חושך די חילוק פון לעכטיגקייט און טונקלקייט איך וויל זאגן כ'ווייס נישט אויב ס'קומט דא אריין. און ס'איז זייער וויכטיג די חילוק, וואס איז די חילוק פון טאג און נאכט? געווענליך די חילוק איז, ביי טאג זעט מען דיטעילס, יא, ס'שטייט ווען פון ווען קען מען ליינען קרישמע, משיכיר את חברו, יא, דאס משיכיר את חברו, דאס אז ס'איז דא דארט א מענטש, דארט איז דא א מענטש, אדם, ס'איז דארט עפעס א מענטש, דאס קען איך זען אפילו, אפשר אפילו ביינאכט, מ'קען זען ביי די לבנה אויך, אז ס'קומט א מענטש, אפילו א מבחין זיין צווישן א מענטש און א חיה, מ'קען זען א מענטש האט א אנדערע נויז, מאכט אנדערע טריט, פיס טריט, כ'קען וויסן די חילוק. אבער משיכיר את חברו, דאס איז אויף דעם דארף שוין זיין אביסל לעכטיגקייט, דארף נישט ממש זיין די נץ החמה, עס דארף זיין כמעט די נץ החמה, ס'דארף גענוג לעכטיגקייט צו זען א חילוק פון יענקל מיט ראובן, זען א חילוק פון ראובן און לאה, מען דארף קענען זען, אויף דעם דארף מען האבן אור, דארף מען קענען די פרטים, מען קען דאך זען יענעמ'ס פנים, איך קען זען דאס איז אים, ס'נישט אים, דאס הייסט באמת'דיג קענען א מענטש, יא דאס רופן אונז אלעמאל. קבלה הייסט דאס מדריגה פון פנים יא וואס מען קען זען ביינאכט הייסט אחור הייסט מדריגה פון אח הייסט אח איך זעה פון זיין רוקן יא וראית את אחורי וואס הייסט וראית את אחורי נישט אז איך זעה אים פון אונטן איך זעה אים אויף אויף לויפט איך קען אים זען פון אונטן ס'הייסט ס'האט נישט קיין הבחנות פרטים מען קען נישט זען א חילוק פון דעם מיט יענעם פון די בעק זענען אלע מענטשן די זעלבע די זעלבע בעצם כמעט די זעלבע באופן כללי קען מען פארשטיין ס'איז א מענטש ס'איז אפשר זייער א וויכטיגע זאך ראיתי את ר' מאיר מאחוריו ס'דא אזא סארט זאך. אבער באופן כללי איז עס נאר א וואן ביט אוו אינפארמעישן קען מען זאגן עס איז נאר דאס איז א מענטש אז עס איז א מענטש אבער צו וויסן די פרטים דאס איז שוין לפני התהלך לפני ווי אונז זאגן יא התהלך לפני דאס הייסט מדריגה דאס הייסט מ'איז אור הפנים דאס הייסט פנים בפנים דבר השם עמכם דאס הייסט שוין א מדריגה וואס איך קען זען אין די זאך פון הייסט וואס הייסט פנים דאס הייסט אז איך ווייס, איך ווייס ס'איז אים, איך ווייס ס'איז יענץ, וועגן דעם טאקע קרישמע, קרישמע של בוקר, זאגט מען נאר ווען מען קען זען א מענטש, דאס איז א מדריגה פון דעת, מדריגה פון אור יום, דאס דארף מען קענען האבן, כדי צו ליינען קרישמע, כדי צו האבן דעת, דארף מען האבן א דעת, ס'איז מבחין די פנים, דאס דארף מען האבן א אזא סארט דעת, און דאס איז א גרויסע חילוק, מען זעט אסאך מאל די חילוק פון א איינער וואס פארשטייט אמת'דיג, און איינער וואס פארשטייט נישט אמת, זיי קענען ער ווייסט אז ביי אים איז דא א חילוק, אז מען זאגט אסאך מאל רעדן אונז וועגן לעוועלס פון טעיסט יא, איינער וואס ווייסט נישט גארנישט איז דא ביי אים נאר צוויי סארט וויין, ס'דא זיסע וויין און נישט זיסע וויין, איינער וואס איז א מבין איז דא ביי אים צען טויזנט סארט וויין, אזוי איינער וואס פארשטייט א נושא איז נישט פשט יא, פארשטיין קלאר, נישט פשט, אסאך מאל ווערט מען פארלוירן, מען זאגט פון וויפיל ביימער זעט מען נישט די וואלד יא, יו דאנט מיס די פארעסט פאר די טריס, זאגט אז דער מענטש ווערט פארלוירן אין די פרטים, היינט איז ערב שביעי של פסח, קומט דאך אויס אז ס'דא אזא כוונה אין די סדר פון די ספירות העומר און אזוי ווייטער, און ער ווייסט נישט וואס ס'איז, און מען זאגט אים זיי מיך מסביר וואס ס'איז, אין אנדערע ווערטער, דו נעמסט א מענטש וואס ער איז אין די מדריגה פון פנים און זאגסט אים זיי מיך מסביר מדריגה פון אחור, זייער וויכטיג, מען קען נישט האבן פנים אן אחור, מען דארף קודם גיין על הסדר, מען דארף גיין בהדרגה, מען דארף גיין אחרי השם אויך, יא, לכתך אחרי במדבר, דאס הייסט אז אונז ווייסען נישט פונקטליך, איך האב נישט קיין קלארע וויזשען, איך ווייס נישט פונקטליך וואו איך גיי, איך ווייס באופן כללי דאס איז גוט, ס'איז גוט צו גיין נאך אחרי השם, ס'איז גוט צו גיין נאך אים, אפילו איך ווייס נישט וואו ס'גייט, אבער דאס איז נאר איין איין לעוועל, דאס איז נאך אביסל טונקלקייט, דאס איז נאך אזוי ווי הוציאך ה' אלקיך ממצרים לילה, מ'איז געגאנגען ביינאכט. וואס הייסט מען גאנגען ביינאכט? מען גייט, מען גייט נאך גאט, מען גייט, מען זוכט וואס איז גוט, כ'האב א גוטן רצון, איך זוך וואס איז גוט, איך גיי נאך גאט, דאס איז א זייער כלליות'דיגע מדריגה, רוב מענטשן פילן נאר א התעוררות און א געשמאק אין די מדריגה, ווייל אונז זענען נאך אין די מדריגה, אבער איינער וואס איז ביים מצב פון פנים, איז מצב פון אור יום, איז ביי אים איז ער קען ער גיין התהלך לפני. קען ער גיין טריט מיט טריט, און ער ווייסט די חילוק פון די ערשטע טריט, און די צווייטע טריט, און די דריטע טריט, ס'איז אלץ טריט, אויב ער פארשטייט נישט וואס איז א טריט, הייבט זיך גארנישט אן, אבער ביי אים איז דא א חילוק, און וויבאלד, וויבאלד ער האט אנגעצינדן די לעקטער, יא, וויבאלד ער האט אנגעצינדן די לעקטער, ממילא זעט ער קלאר, דאס איז דער, דאס איז יענער, ס'איז נישט די זעלבע, לא קרב זה אל זה, אוודאי, אין די טונקל זענען אלע אייניג, זיי האבן טאקע עפעס וואס איז אייניג, זענען אלע מענטשן, זענען אלע די זעלבע, אבער מער אין דיטעיל איז עס אנדערש. און דאס איז אויך די אנדערע סארט אהבה, אזוי ווי מיר זאגן משיכיר את חבירו, ס'איז דא אסאך סארט משיכיר את חבירו, ס'איז איינער וואס האט ליב אלע אידן, אהבת כל ישראל, אקעי, ער האט זיי ליב מבחינת, ער האט ליב די בעקס פון אלע אידן אייניג, ער זעט פון, ער קוקט כאילו, מ'זאגט, ער קוקט אויף א איד, ער זעט נישט בכלל זיין דיטעילס, ער זעט נישט זיין פנים, ער זעט זיין בעק, ער איז א איד, דאס הייסט אויכעט בעק מיינט א מער אנדערע וועג פון זאגן א פיקער פון וואו ער קומט יא, ביהיינד מי, וואס איז ביהיינד מיך, ביהיינד מיך איז מיין טאטע, מיין זיידע, די זאכן וואס האבן גורם געווען איך זאל זיין, מיינע קאזעס, דאס הייסט ביהיינד מי, דאס איז די רמב"ם'ס טייטש אויף וראית את אחורי על כל פנים, וואס איז ביהיינד מי. ער איז דאס איז א אייניקל פון אברהם אבינו איך זעה דיך דאס הייסט אבער דו זעסט נאר וואס איז אונטער מיר זעסט פון וואו איך קום זעסט וואס איז אייניג אלע אידן וויל איך דיר זאגן אז דאס איז א שיינע מדריגה פון אהבת ישראל אבער אויף אזא מדריגה קען מען נאך נישט ליינען קיין קריאת שמע של שחרית אזא מדריגה קען מען אפשר זאגן קריאת שמע של ערבית קען אפשר זאגן יציאת מצרים בלילה יציאת מצרים בלילה איז כל ימי חייך האט די משנה געזאגט רבי אלעזר בן עזריה געזאגט דער בן זומא געזאגט עזריה יא כל ימי חייך הייסט ימי חייך ס'איז טעג ימי יעדן טאג איז עקסטערע טאג אבער ביינאכט איז כל ימי חייך ס'איז א כלליות באופן כללי אלעס איז אקעי קען אבער זיין יציאת מצרים אויך דאס איז אפשר יענע סארט יציאת מצרים בלילה אבער קריאת שמע של שחרית קען מען נישט זאגן פאר דעם יא ס'דא א ווארט פון. גרייט צו געדענקען דעם אמרי נועם אפשר, אז באו תלמידיהם ואמרו הגיע זמן קריאת שמע של אום שחרית, מ'זאגט אז ס'איז געווען פארשידענע רעבעס, יעדע איינער האט געהאט זיינע תלמידים, אז אלע תלמידים זענען געקומען אויף איין צייט, און געזאגט רבותינו, און דעמאלטס הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, ס'איז שוין געקומען א צייט פון גאולה, ס'איז אחדות אהבת ישראל. אבער ריכטיג. זמן קריאת שמע של שחרית איז יעדע איינער לפי לפי זיין רבי נישט פון אלע רעבעס זענען גלייך דאס איז ביינאכט ביינאכט זענען אלע געזעצן גלייך ווען מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה אבער אינדערפרי גייט יעדער איינער אין בית מדרש יעדער איינער טוט זיך זיין מנהג קוק אין מסכת ברכות איז א גאנצע זאך רבי אלעזר בן עזריה האט געליינט קרישמע ליגעדיג ווי בית שמאי און אנדערש זיי יעדער איינער האט זיך זיין מהלך וויאזוי ער ליינט קרישמע, זיין דאס איז א מדריגה פון פנים, דאס איז א מדריגה פון אהבה, משיכיר את חברו, מ'דארף צו ריכטיג זאגן קרישמע דארף מען דארף טאקע ליב האבן יעדע איד, מ'דארף טאקע ליב, מ'דארף אויך ליב האבן יעדע מענטש אזוי ווי ער איז, אין זיין פנים, און ער קומט קומט מיך ער זאגט איך האב דיך ליב ווייל דו ביסט א איד, זאג איך אים, פארוואס קוקסטו אויף מיך נאך נאר אויף מיין רוקן, פארוואס קוקסטו נישט אויף מיין פנים, יא האר פניך, קוק אויף מיין פנים. דאס האב איך געטראכט, איז א גרויסע חידוש, ויהי בחצי הלילה והשם הכה כל בכור, די גמרא אין ברכות און די מדרשים דא זענען ביזי אז נאר דער אייבערשטער ווייסט ווען איז חצות, משה האט געזאגט כחצות, בחצות, א גאנצע שמועס. טייטש איז, אז ביי א מענטש איז נישט דא קיין, איז נישט ביינאכט איז אלעס אייניג, דאס איז די זאך, לגבי מענטשן וואס מען קען נישט זען ביינאכט, איז נישט דא קיין חצות הלילה, וואס מיינט חצות הלילה, עס איז דא עפעס א חילוק פון די ערשטע האלבע נאכט און די צווייטע האלבע נאכט, מענטשן שלאפן. סתם אזוי, מען שלאפט ביינאכט, מען שלאפט, ווי לאנג שלאפט מען? מען שלאפט נישט איין מינוט, נאך א מינוט, נאך א מינוט, מען שלאפט איין גרויסן שלאף פון זיבן שעה, ווער ווייסט ווי לאנג א מענטש שלאפט, דאס איז שלאפט ער, נישטא קיין חצות הלילה, וואס איז חצות הלילה, ערגעץ אינמיטן שלאפן, וואס זיין דריטן חלום איז געווען, חצי הלילה, אה, אבער דער אייבערשטער ווייסט יא, א מענטש קען מען זאגן כחצות, ערגעץ אינמיטן די נאכט. דאס איז די טייטש כחצות אינמיטן די נאכט, ס'מיינט נישט ביי די רגע פון חצות, אבער דער אייבערשטער איז דא א נייע זאך מצד גאט, מצד מצד דער אייבערשטער, איז אוודאי דער אייבערשטער האט נישט קיין טונקלקייט, און דער אייבערשטער אפילו אין די מדריגה פון אחור איז מובחן איז דא אין דעם פרטים און פרטי פרטים, און ער קען זען ביי אים, ער ווייסט פונקטליך א חילוק פון די ערשטע האלב נאכט און די צווייטע האלב נאכט, אפשר איז דא אין הימל אנדערע מלאכים און דער זוהר איז מאריך אין ויהי בחצי הלילה און יעדע יעדע נאכט, אזוי זאגט אז מקובלים דארפן אויפשטיין דארפן אויפשטיין ביי חצות, ס'הייסט מ'דארף. אזוי ווי דוד המלך, חצות לילה אקום להודות לך, איך דארף אויפשטיין ביי חצות, איך דארף מאכן א חילוק, איך דארף נעמען דעם נאכט און עס צעטיילן, דאס איז געווען רבי אלעזר בן עזריה'ס שיטה, איך דארף נעמען די נאכט, פון דעם האט ער געהאלטן אז מען קען מאכן יציאת מצרים ביינאכט, ער זאגט אז מען דארף קענען נעמען די נאכט, די אייבערשטער, קודם כל די אייבערשטער קען, די אייבערשטער קען, ביי די אייבערשטער איז נישטא קיין אזא זאך אז אלע אידן זענען אייניג, אלע אידן זענען אייניג, און אין דעם אייניגקייט איז דא א חילוק פון יעדעם איד, ביי די אייבערשטער איז נישטא קיין, איז כחשיכה כאורה, ביי די אייבערשטער איז נישטא קיין חילוק.

בין טיפה של ישראל די טיפה של טיפה של בכור די טיפה שאינה של בכור יא די זעלבע זאך די זאכן וואס מ'טוט ביינאכט טונקל שטילערהייט מענטשן איז נישט קיין חילוק מענטשן קענען נישט קלאר זען א חילוק פון א איד און א מצרי מצד די אחר מצד א געוויסע מדריגה פון לילה זענען זיי די זעלבע אבער דער אייבערשטער ביי אים איז דאס איז דאס איז דא און דארט אויך חילוקים ביי אים איז דארט אויך ליכטיג. פאר דעם איין איין וועג עט ליעסט פון פארשטיין ליל פסח וואס דער אריז"ל האט פארשטאנען איז אז ליל פסח איז קען מען טראכטן איז נישט מצידינו טראכטן איז נישט וואס אונז פארשטייען אונז פארשטייען נאך נישט אבער אונז טראכטן מצידו של הקדוש ברוך הוא מצידו של הקדוש ברוך הוא דער אריז"ל טענה'ט עס שטייט אין זוהר איך ווייס נישט אויב ס'שטייט אבער ער האט געטענה'ט אז עס שטייט אז ווען ליל פסח איז דא אז ויגוד עילאה מסיטרא דלעילא ולא מסיטרא דילן, דאס הייסט אז די אייבערשטער קען פארשטייט אז ס'דא א אחר, אידן פארשטייען נישט, אונז פארשטייען נישט וואס מען רעדט, אונז קענען גיין אחרי, אבער ביי די אייבערשטער איז די אחר אויכעט א פנים, ביי די אייבערשטער איז איז דא אויך א חילוק און ביי חצות לילה ס'דא און די מקובלים די אידן וואס זיי שטייען אויף חצות זיי זיי. אזוי ווי דער גמרא זאגט מעורר השחר זיי צוברעכן די נאכט זיי ווייזן אז קודם כל זיי קענען גלייבן נישט נאר גלייבן זיי קענען אויך זען אז מען שטייט אויף חצות אז מען האט א אלארם קלאק מיטאמאל הייבט מען אן צו זען אז ס'דא א זייגער ביינאכט אויך איז דא איינס אזייגער ס'דא צוועלף אזייגער עס איז נישט די זעלבע זאך ס'איז דא יציאת מצרים בלילה ווערט א נייע סארט סארט זאך א נייע סארט זאך אפילו ביינאכט איז דא פרטים אקעי דאס איז אלס א געוויסע הקדמה צו מסביר זיין די ערשטע זאך וואס מ'האבן געוואלט זאגן אז מ'הייבט אן צו פארשטיין הייבט אן צו לעבן טאגדיג הייבט מען אן צו זען אז נישט יעדע זאך איז די זעלבע ס'דא גרויסע חילוקים און דאס מ'דארף פארשטיין קלאר אלע מענטשן מיינען אז דאס איז מחלוקת דאס איז א מצה ומריבה מצות ומחלוקת מ'הייבט זיך אן צו שלאגן מענטשן זענען איך בין נישט דיך און דיך ביסט נישט איך און יעדע זאך איז אנדערש מיינט מען אז עס איז א מחלוקת ניין דאס איז נישט קיין מחלוקת וויבאלד אונז פארשטייען אזוי גוט די נאכט, וויבאלד אונז האבן אזוי גוט, אזא גוטע נאכט, סיי די נאכט געהאט, וויבאלד אונז האבן אזא לכתך אחרי במדבר, אונז האבן אזא מין דעדיקעישאן, אונז האבן זיך א אזוי מוסר געווען צו די טוב, צו די אחד בעצם, צו השם אחד, אינמיטן די נאכט אויכעט, מיט נאכט מצידינו וואס איז אונז איז עס געווען נאכט, ממילא דאס איז וואס געבט אונז צו זען אין די טאג אז ס'דא חלקים, יא, נישט דאס וואס ס'דא חילוקים, דאס וואס איך בין אנדערש פון דיך, דאס וואס די טאג איז אנדערש פון די נאכט, דאס איז דא גבולים שחלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, דאס ווייזט אז ס'נאר דא, אז ס'נישט דא איין גאט, איך ווייס אז ס'דא אסאך כוחות, ס'דא אסאך געטער, ניין, ס'דא איינס, אזוי ווי בפשטות, יא אזוי ווי תכלית הפשטות, איינער וואס פארשטייט נישט, איינער וואס ווייסט נישט וואס א זאך איז פאר, טאקע דעמאלטס איז די פרטים א פראבלעם, אויב איך ווייס נישט למשל וואס איז א מענטש פאר, וואס איז א מענטש באופן כללי, קוק איך א מענטש האט פינף פינגערס און צוויי הענט און טוט זיך אסאך זאכן און יעדע איינס האט טוט א אנדערע זאך, זאגט ער ס'דא א מחלוקת, די רעכטע האנט וויל רעכט און די לינקע האנט וויל לינק, זאגט ער ס'דא א מחלוקת, וואס זאגסטו מיך איז דא דא איינס? אה, דארף מען גלייבן אז עס איז נישט דא קיין רעכטס און לינקס, אלעס איינס. מאך פארמאכן די אויגן און גלייבן, דאס איז ווי ס'זעט אויס און פארשטיי נישט. קומט א חכם און ער זאגט ניין, דו ביסט אינגאנצן צעמישט. נישט. ס'איז דא צוויי, דא צוויי, א רעכטע האנט און א לינקע האנט און זיי האבן א מחלוקת. און מען דארף זיך מאכן וויסן, זיך האבן אמונה און גלייבן אז ס'איז נישט קיין מחלוקת, אז ס'איז נאר איינס, נישט דא קיין רעכטע האנט און א לינקע האנט. ניין. לאמיר פארשטיין אז ס'איז דא א זאך, אזוי ווי די מגיד האט מסביר געווען אין תפארת יא, ס'איז דא א זאך וואס איז גרעסער פון די רעכטע האנט און לינקע האנט, ס'איז דא א זאך וואס איז כולל שניהם, יא, וואס איז די זאך? די מענטש, א מענטש, סיי די רעכטע האנט סיי די לינקע האנט זענען געמאכט א מענטש זאל קענען טון זאכן, פעולות, בידיו, דארף מען האבן צוויי הענט, דאס איז פארוואס איז ביידע געמאכט, אה, יעצט אז דו האסט קלאר דעם כללות, האסט קלאר דעם עיקר, דו האסט קלאר דעם מדריגה כללית. קען מען עס רופן אמונה אבער מדריגה כללית פון שכל וואס אונז רופן אמונה כללית שכל כללי הייסט אמונה וואס אונז רופן מען זאגט אז דו ווייסט וואס א מענטש איז פאר באופן כללי יעצט קענסטו זען קלאר וויאזוי די רעכטע האנט העלפט אין זיין וועג וויאזוי די לינקע האנט העלפט אין זיין וועג און אזוי יעדע אנדערע פרט וואס איז דא אין די מענטש און אין די וועלט אז אויב מען פארשטייט די כלל ריכטיג. אבער די עיקר ריכטיג, עס שטערט נישט נאר ס'שטערט נישט די פרטים פארקערט דאס עפענט דיך, פריער האסט נישט פארשטאנען ריכטיג וואס א רעכטע האנט איז, געמיינט רעכטע האנט איז פאר רעכטס, ניין רעכטע האנט איז נישט פאר רעכטס, רעכטע האנט איז פאר א מענטש באשר הוא רעכטס, רעכטע האנט איז א מענטש זאל גיין רעכטס, אבער א מענטש איז דאס איז די עיקר זאך פון די רעכטע האנט איז אויך נאר די מענטש, די רעכטע האנט עיקר פון די לינקע האנט איז נישט קיין סתירה צו די רעכטע האנט, ס'איז די לינקס פון די מענטש, נישט סתם א לינקע האנט, ס'איז א האנט אין די לופט, ס'איז א זרוע נטויה וואס הענגט, זרוע נטויה פון עפעס. דעמאלטס פארשטייסטו קלאר אז דער כלל, דאס לאזט דיך זען די חילוקי הפרטים, און נישט די חילוקי הפרטים מאכן דיך א מחלוקת, מאכן דיך מיינען אז אז מ'דארף זיך מתגבר זיין אויף א נסיון פון מיינען אז ס'דא צוויי געטער צו עפעס, ניין די חילוקי הפרטים ווייזן דיך פארקערט, יעדע מאל מ'איז זיך מתבונן גוט אויף איין פרט, אויף איין רעכטע האנט, אויף. איין פינגער זעהט מען פון דעם קלאר אצבע אלהים היא, יא, די חרטומים האבן געזאגט אצבע אלהים וואס איז מיט די גאנצע האנט? אה, קומט יציאת מצרים, קומט קריעת ים סוף יד הגדולה, האט ישראל געזעהן, פארמערקט, די חרטומים ווייסן נאר פון איין אצבע, עס הייסט, אייבערשטער האט דאס געטוהן, ס'מוז זיין, דאס איז א אצבע אלהים, אבער ס'איז אזוי ווי א מנותק'דיגע אצבע, וואס פאר א מין זאך איז צו זאגן א אצבע, א זאך וואס הייסט אין אנדערע ווערטער זיי האבן געזעהן, דאס איז אזא זאך וואס אונז קענען נישט טוהן, די גרויסע חרטומים וואלטן דאך געדארפט קענען טוהן, אונז קענען עס נישט טוהן, דער אייבערשטער טוט עס, אה, דאס איז א פינגער פון גאט. אבער א פינגער פון גאט איז נישט קיין פון נישט אפילו לגבי א גאנצע האנט די אידן קענען זען מיט גרעסער נישט נאר די יד האבן געזען די גאנצע גאט אויך יא זה אלי ואנוהו ווייל ס'איז נישט זה יד יד אלי מען זאגט נישט זה יד אלי שוין א שאלה פון עבודה זרה ער זאגט ער זעט די האנט אנדערע ווערטער דאס וואס יענער האט געזען א פינגער זאגט ער אה עס איז דא א מהלך דאס איז דאך די גאנצע זאך וואס אונז זאגן

אז איך זע איין דיטעיל, איך זע אז איינער האט געשען צו אים עפעס א, מען רופט השגחה פרטית יא, השגחה פרטית איז זייער שלעכט, השגחה פרטית איז א אצבע, איך האב געוויינט, איך האב אריין געבאמפט אין די וואנט, און דערווייל איז עס געלונגען אז מיט דעם איך האב אריין געבאמפט האב איך צוריק געבאמפט און עס איז געפאלן אויף א מאטראץ, און עס איז פונקט נישט צושעדיגט געווארן, ס'איז השגחה פרטית, דאס איז אבער א אצבע, דאס איז די אייבערשטער ווייזט דיך א פינגער, כביכול, אז האסט געזען די פינגער פון גאט, עפעס א שטעקט זיך ארויס, ווי א דודי שלח ידו מן החור, עפעס א פינגער, אה ס'איז א פוינט, ס'איז א אצבע.

אז קען זאגן זה נאר ווען מען זאגט זה מראה באצבע זייער אינטערעסאנט די אצבע אלהים וואס זענען נישט געווען געדעס די חרטומים'ס השגה אין אלוקות איז געווארן א יד איז וירא ישראל את היד הגדולה און וואס טוהן ישראל מיט דעם יד זיי פוינטען עס זיי נעמען דעם יד און זיי פוינטען עס זה אלי ווייל א יד איז אויך נישט קיין זאך א יד אויף דעם אצבע וואס מען פוינט קען זאגן זאת התורה זה זה אלי ואנוהו א פוינט פון די גאנצע די גאנצע דאס איז גאנצע מיינט נישט די גאנצע גוף אגעין קוקט אויף די חלקים גאנצע מיינט די גאנצקייט פון גאט די גאנצקייט פון הנהגת השם די גאנצקייט פון התגלות השם די דאס איז זיין נשמה אין אנדערע ווערטער וואס איז די גאנצע מענטש א גאנצע מענטש איז נישט א גאנצע גוף א גאנצע מענטש איז זיין נשמה אזוי די גאנצע גאט איז כביכול די נשמה פון פון גאט כ'מיין עס מאכט נישט קיין סענס וואס איך זאג אבער מיין די איידיע די שכל די קאנסעפט די איידיע די די די גאט אליינס יא. דאס איז דאס איז די די זה אצבע יד זה דאס איז די דריי מדריגות וואס אונז זעהן זעהן פון ביי זיך ועל כל פנים דאס איז געווען צו זאגן א שיינע א שיינע שטיקל דרוש אבער די ווארט דא איז אז ווען מען קען זעהן קלאר איינער וואס זיין אצבע אלהים איז נישט עפעס א אצבע אלהים עפעס האט זיך געגעבן א שטעק ער פארשטייט שם הוויה ער פארשטייט באופן כללי דעמאלטס

אדער מ'קען זאגן פון אנדערע שיטות אבער אויך פון אנדערע מענטשן, נישט טייטש אז איך עס לאקשן קוגל און דו עסט קארטאפל קוגל, נישט פסח נישט קיין לאקשן קוגל יא, אז דו עסט געבראקטס און איך דו עסט מאשין מצה און איך עס האנט מצה און איך עס ריחיים של יד און אזוי ווייטער אז דאס איז א שאלה פון מחלוקת לא תתגודדו און דארף זיך מתגבר זיין יא אינטערסאנט אז די גאנצע איסור פון לא תתגודדו שטייט אין מסכת פסחים מקום שנהגו. האט צו טון מיט חצות היום און חצות הלילה, יא פאר חצות מקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות, נאך חצות איז יעדער איינער מסכים, האסט עפעס א האלבע טאג וואס איז נישט קלאר צו ס'איז א האלבע טאג אדער א גאנצע טאג, און זאגט די משנה, דוקא זאלסטו מאכן שלום, דוקא זאלסטו פארשטיין, און פאר דעם באמת היינטיגע צייטן ברוך השם איז נישט דא קיין שאלה פון לא תתגודדו, מענטשן פארשטייט שוין, ס'דא איין שטאט און יעדער איינער פירט זיך אנדערש און ס'איז גוט און אלע וואוילע אידן, ס'שטערט נישט פאר קיינעם, אמאליגע צייטן האט מען פארשטערט פאר מענטשן, זאגט מען. מאך נישט קיין מחלוקת, דו האסט א בעסערע שיטה, דו האלסט אז מ'זאל נישט מאכן, יא מאכן מלאכה, נישט מאכן מלאכה, ווייסט וואס איז וויכטיגער פון דעם? שלום איז וויכטיגער, לא תתגודדו איז וויכטיגער. אין אנדערע ווערטער, נישט דארפן פארשטיין אז ס'א פראבלעם, ס'א גרויס פראבלעם, ס'דא פארשידענע מנהגים, ס'דא פארשידענע שיטות, ס'דא פארשידענע דרכים, און אויב מ'וויל זען אחדות השם, אויב מ'וויל וויסן, יא, אחדות ישראל, אלע אידן גלייבן די זעלבע גאט, מ'רעדט יעצט פון אחדות ישראל. דארף מען דארף מען זוכן א דוחק'יג תירוץ אז נע ס'מיינט נישט יענער האט נישט געמיינט אזוי ווי אהרן הכהן זאגט אביסל ליגנט יענער האט נישט געמיינט יעדער אלע מיינען די זעלבע זאך דער בעל שם טוב האט געזאגט אזוי דער ווילנא גאון האט געזאגט אזוי אבער ביידע מיינען די זעלבע זאך מ'קען טרעפן א רמז דאס איז ווען מ'פארשטייט נישט די צורה הכי כללית אויב מ'פארשטייט די צורה הכי כללית נאר זעט מען נישט מ'איז נישט פארלוירן לכתחילה מ'טרייט נישט צו מאכן שלום דורך אזוי ווי מ'זאגן מ'טרייט נישט צו מאכן שלום דורך מאכן יעדער זאל האבן די זעלבע מנהג מ'טרייט צו מאכן שלום דורך יעדער זאל האבן אנדערע מנהגים נאך, דער שלום נישט נאר ס'זאל זיין בעסער פארשטייט אלע ווילן פארשטיין און דעמאלטס יעדע מאל מ'פארשטייט איין ספעציפישע איד איך האב ליב איין געוויסע איד איך האב ליב א געוויסע שיטה איך פארשטיי א געוויסע ספר א געוויסע וועג פארשטיי איך געבט עס ארויס בעסער די כלל געבט עס ארויס בעסער די די אחדות הכללית געבט עס ארויס בעסער די וואס מיינט א איד באופן כללי איז אז כדי צו זיין א חבר מיט דיך דארף איך נישט זיך מתעלם זיין פון דיינע פארטיקולעריטי דארף איך זיך נישט מיסנדיג מאכן פון דעם וואס דו האסט עפעס א מאדנע מנהג וואס האסט ליב פאר פרישטאג און זאגן אה ביסט אבער דאך א איד ניין מ'דארף נישט זאגן ביסט דאך א איד דו ביסט א איד וואס האט ליב פוטער פאר פרישטאג. און דאס איז די איד וואס מען האט ליב, נישט איך האב ליב די פוטער נישט די איד, ניין, דאס איז נאר איין וועג, ס'איז נאר איין הייכע תימצע, און איין אספקלריא פון ווייזן, און פארקערט, יעדע איינס ווייזט עס אין אן אנדערע וועג, ס'איז דא פרטים, ס'איז דא חלקים, ס'איז אזוי ווי בייטאג, ס'דא משיכיר את חבירו, רחוק ד' אמות. אקעי, דאס איז די זעלבע ענין בבחינת אהבת ישראל, דעמאלטס מען האט ליב יעדע איינע אזוי ווי ער איז, נישט יעדע איינע אז ווייל ער איז אזוי ווי ער איז א איד. יעדער איינער אזוי ווי ער איז מיט זיינע משוגעת'ן און מיט זיינע מנהגים און מיט זיינע שיטות, צו זיי זענען ריכטיג אדער נישט ריכטיג, דאס איז נישט ריכטיג ווייזט אונז אויך א וועג. מיר רעדן אמונה, ווייזט יעדער איינער אזוי ווי ער איז. אויב אזוי, אויב אזוי קענען אונז אסאך בעסער פארשטיין וואס אונז רעדן דא א גאנצע צייט. אז ס'איז דא ערב פסח און ס'איז דא פסח און ס'איז דא די ערשטע טאג ספירה און די צווייטע, און דאס איז נישט ווייל אונז זענען זוכן צו ווערן סטאק אין די פרטים, ס'איז ווייל אונז פארשטייען אזוי גוט די כלל, אונז פארשטייען אזוי גוט די אור פון ביינאכט, אז אינדערפרי זעט עס אויס שוין, זעט מען שוין פונקטליך יעדע זאך עקסטער. וועגן דעם, דאס איז נאך א תוספות הסבר וואס אונז האבן געזען לעצטע וואך, צוויי וואכן צוריק. אז ס'דא אסאך סארט חמץ, אה, יעצט קומט מען צו א שארפערע זאך אפילו, מען מוז פארשטיין. ס'דא אסאך סארטן חמץ, שאור, חמץ, מחמצת, די רי זאגט שאור, משארת, חמץ, מחמצת, פיר סארט עט ליסט, און אפשר נאך. און ס'דא אסאך סארט פרעה'ס, און א בכור פרעה היושב על כסאו, ועד בכור השבי, ועד בכור השפחה אשר אחר הרחיים, ס'טוט זיך. און ווער ס'לערנט זוהר, לערנט וועגן אלע מיני קליפות, אלע מיני סטרא אחרא רופט מען עס, יא, ס'דא אסאך אידן, פרומע אידן, היי היימישע אידן, זענען זייער נישט העפי מיט די איידיע פון סטרא אחרא, וואס א מין זאך איז דאס סטרא אחרא? ס'דא א צווייטע צד? וואס איז די צווייטע צד? ס'איז נאר דא איין צד, וואו מ'לערנט אחד אלהינו בשמים ובארץ, ווי איז שייך א צווייטע צד? השם אחד! זייער מאדנע, ס'איז טאקע זייער מאדנע, נישט קיין קשיא וואס מ'דארף זיך, שטייט אבער אין זוהר אז ס'דא א סטרא אחרא, אבער זאגן און פארשטיין, ס'מיינט נישט, ס'מיינט יא, ס'איז אהער, ס'איז אהין. דאס איז א סיריעס קשיא. אה. אבער יעצט קען מען אנהייבן צו כאפן עפעס. וואַו. אונז האבן דאך געזאגט אז דאס וואס אונז דארפן אז ס'זאל זיין איינס בפשטות, איינס אן קיין חילוקים, דא אין די לעוועל פון חילוקים קען זיך מתעלם זיין, זיך מאכן נישט וויסנדיג פון די חילוקים. דאס איז נאר ווייל מ'פארשטייט נישט ריכטיג די כלל. אויב מ'פארשטייט ריכטיג די כלל איז מען זייער העפי מיט נאך א וועג פון עס טון.

ס'איז דא המן, לאמיר זאגן די מעשה פון די מגילה, איינע פון די שענסטע פלעיס וואס דער עולם קען, ס'איז דא המן, ס'איז דא אחשורוש, ס'איז דא אסתר, יעדער איינער גייט, יעדער האט זיך זיין תפקיד, און איך קען עס געבן צו שפילן, מאכן א פורים שפיל, דו וועסט דיך פארשטעלן פאר המן, דו וועסט זאגן ככה יעשה לאיש, דו וועסט דיך פארשטעלן פאר מרדכי, דו וועסט דאווענען, דו וועסט דיך פארשטעלן פאר אסתר, דו וועסט גיין צום מלך, דו וועסט דיך פארשטעלן פאר די מלך, און וועסט שמועסן מיט אסתר, יעדער איינער באקומט זיין תפקיד, און ס'אלץ האט א מעשה, מ'קען זיך מתבונן זיין אביסל אויף דעם. אין צוויי לעוועלס קען מען זיך מתבונן זיין אויף דעם. סאו, מצד די מחבר, מצד די מחבר הדראמא, די משורר, די אוטאר פון די פלעי, נאר דא איין מעשה, די מעשה פון פורים. וואס איז די מעשה? קען רעדן פון די מעשה. ס'איז די מעשה וואס ווייזט גדולת השם, יא, די רמב"ם זאגט וואס ווייזט פורים? אייבערשטער העלפט אידן. ס'איז דאס נאר איין מעסעדזש, ס'איז נאר איין גאט, אחד אלהינו, ס'ווייזט איין זאך, אקעי. אבער. קודם כל, מ'קען פארציילן די מעשה אסאך וועגן. אויב ס'וועט קומען איינער און פארציילן, לאמיר פארציילן אזוי, אויב וועט קומען איינער און פארציילן, וועט זאגן, אנשטאט אז המן זאל האבן א דרייעקעדיגע הוט זאל ער האבן א שטריימל, און אנשטאט אז מרדכי זאל האבן א טלית, און א תכלת זאל ער האבן א. אז עפעס אזא עפעס אזא בעיסבאל קעפ, און מען גייט ווייזן אז המן אסאך מאל גייט א שטריימל און מרדכי גייט א בעיסבאל קעפ, און דאס איז די נס פון פורים אז מען דארף מען ביקט זיך נישט צום צום קעניג, א שאנק קיין המן מיטן שטריימל ביקט זיך מען ביקט מען זיך צו אים און אז עשה עצמו אלהות. וועט א איד מאכן א פורים שפיל, קומען א צווייטן א טיפש און וועט זאגן האלא, דו מאכסט נישט קיין פורים שפיל, דו מאכסט פארקערט פון א פורים שפיל, פורים שפיל איז אז די שטריימלעך געווינען, דו מאכסט אז די בעיסבאל קעפס געווינען. זאגט מען אים, רבי איד, איר זענט אן עם הארץ, איר האט נישט פארשטאנען די סקריפט, איר האט פארשטאנען עברי טייטש, אבער נישט פארשטאנען די איידיע, אוודאי אין די סקריפט שטייט מרדכי מיט א שטריימל און המן מיט א בעיסבאל קעפ, אבער דאס איז דאך נישט די ווארט פון די סקריפט, די ווארט איז צו ווייזן אז דער וואס איז א איד, דער וואס איז א לא יכרע ולא ישתחווה'ניק, ער געווינט, דער וואס איז א יכרע א כורעים משתחווים לו, ער פארלירט. וואס איז א חילוק אויב אין אונז אויב איך האב א געוויסע סיבה און אין מיך קומט אויס אז דער כורעים משתחווים לו איז דווקא דער שטריימל און די לא יכרע ולא ישתחווה איז דווקא די בעיסבאל קעפ וועט זיין אזוי דען די משל און נישט נאר דעם ס'וועט זיך בעסער ארויסגעבן די סקריפט אין אנדערע ווערטער מ'וועט פרעגן אסתר המלכה מ'וועט איר פרעגן ווער האט בעסער געמאכט די שפיל יא מ'קען אמאל אמאל איינער שרייבט א שפיל נאכדעם געט מען עס פאר שפילער זאלן עס אויסשפילן, און יעצט קומט די מחבר ער גייט צום טעאטער דארט און ער קוקט און ער קוקט אויפן שפיל, שפעטער פרעגט מען אים נו עס איז געלונגען? מ'האט עס גוט געמאכט על דעתך ועל כוונת מ'האט גוט ארויסגעברענגט וואס דו האסט געוואלט ארויסברענגען? קען ער זאגן ניין דער וואס האט געמאכט אנדערש ווי איך האב געשריבן האט בעסער ארויסגעברענגט וואס איך שרייב. דאס איז פארוואס ווייל ער פארשטייט די כלל. דער וואס פארשטייט די כלל פארשטייט אז די חילוקי פרטים זענען נישט משנה פארקערט אמאל פארקערטע פרטים ברענגען בעסער ארויס על כל פנים די חילוקי פרטים זענען נישט משנה אויב איינער פארשטייט נישט די כלל זאגט ער אהא ער גייט נישט די ראנג קאסטיום פארט איז נישט קיין גוטע פלעי. דאס האבן מיר שוין איין קלארקייט צו פארשטיין אז דאס וואס איך קען פארציילן די זעלבע מעשה אין אסאך אנדערע וועגן אסאך אנדערע לבושים געבן אסאך עקטערס איינמאל וועט אזא עקטער שפילן אזוי און אזוי ווייטער דאס איז נישט קיין סתירה צו די אחדות, דאס איז נאר א סתירה ווען מען פארשטייט נישט די אחדות, ווען מען פארשטייט די כלל איז פארקערט. יעצט קען מען גיין נאך איין טריט ווייטער אין די זעלבע משל, און וועסט קענען פרעגן נאך א טיפערע שאלה, וועסט קענען פרעגן, געזען איינער זאגט אז דער וואס פארשטעלט זיך פאר המן ער איז יוצא מדעתו, אדער יוצא מדתו, מאכט געזען, פארוואס? ס'הייסט המן! המן הרשע? עשה עצמו אלוה? ער מאכט זיך א געטשקע און דו פארשטעלסט זיך פאר המן? קען פרעגן א בעסערע קשיא. אסתר המלכה איר שרייבט א מגילה און איר שרייבט אריין א קערעקטער פון המן? בשלמא ווען דו זאגסט ס'איז נישט דא קיין המן, ס'איז נאר דא גאט און גארנישט איז נישט דא. אבער עס איז נישט אזוי ס'איז דא. דו נעמסט דיך א מענטש און זאגסט אין אנדערע ווערטער דו מאכסט א סקריפט דו פארציילסט זאגסט אז עפעס א חסידישע אינגערמאן זאל גיין זיך פארשטעלן פאר המן און זאגן ישנו עם אחד מען דארף הרג'נען אלע אידן און זאגן כורע ומשתחוה לו וואס פארוואס וכל זה איננו שוה לי פארוואס בוקט מען זיך נישט פאר מיר די גאנצע לעבן איז נישט ווערט אז מען בוקט זיך נישט פאר מיר דיר א איד מעג אזוי זאגן? איז דא פרומע אידן וואס זיי גייען נישט מאכן קיין פורים שפיל ווייל א איד מעג נישט זאגן ער גייט מאכן א פורים שפיל אן המן. זיי מין טיפש. די קשיא איז דאך נישט אויף דעם איד וואס מאכט עס, שוין ער פארשטייט נישט זאל ער נישט מאכן. די קשיא איז דאך אויף אסתר המלכה זי האט געשריבן אזא סקריפט זי האט געשריבן אזא מעשה ווי אזוי פארציילט זי אזא מענטש ווייסטע וואס די קשיא איז אויף אסתר המלכה. די קשיא איז אויף דער אייבערשטער וואס האט באשאפן המן רבונו דעלמא כולא. נישט סתם ער האט באשאפן המן, עפעס כדי על מנת להכרית איך ווייס נישט עפעס עפעס א המן וואס איז נישט קיין המן, ער האט געמאכט המן נישט סתם המן, המן איז א מענטש בפני עצמו כאילו א אדם השלם א גאנצע מענטש, ס'דא א גאנצע מענטש וואס ער שרייט כורע ומשתחווה לו, מען דארף זיך ביקן פאר מיר נישט פאר דיר, דאס איז די המן. וויאזוי האט די אייבערשטער אים געמאכט? יא פארשטאנט פארשטייט און פארשטייט און פארשטייט וואס איך זאג נישט נאר מען קען מאכן המן מיט א אנדערע תלבושת מיט א אנדערע קאסטום און מרדכי מיט א אנדערע קאסטום מען קען אנטוהן מרדכי מיט די קליידער פון המן און המן מיט די קליידער פון מרדכי אבער וואס איז דאס אז דער המן אליינס עקזיסטירט ס'דא טאקע מרדכי זייער וואויל ס'דא אבער המן המן איז דער רשע פון די מגילה יא ער איז א גאנצער מענטש כאילו קען פרעגן וויאזוי מאכסטו א חסידישע איד זאל זיך אזוי אנטוהן וויאזוי לייגסטו אריין אין דיין תורה וויאזוי לייגסטו אריין אין דיין וועלט אזא סארט מענטש אבער איך טריי צו ברענגען די קשיא און איך טראכט אז אפשר געב איך נישט גוט ארויס די קשיא וואס מאכט ווען איך מאך די משל פון די חסידישע איד וואס שטעלט זיך פאר המן און ער פילט שלעכט וויאזוי קען ער זאגן וכל זה איננו שוה לי ס'איז אפיקורסות און אבער אפשר אפשר האב איך פראביר אזוי מאכן די קשיא און פארשטיין אז עס איז א נארישע קשיא עס איז דאך א קשיא של שטות דאס איז א קשיא של שטות ווייל עס איז א שפיל רבונו דעלמא כולה עס איז א שפיל יא. ס'הייסט, פרעגסט אין אנדערע ווערטער, לאמיר אזוי זאגן טיפער, פארוואס ס'שטערט מיך נישט אז ס'דא א קערעקטער, ס'דא א גאנצע דמות, א גאנצע מענטש, ער שרייט, אני לי יאורי ואני עשיתני, פארוואס שטערט אונז נישט? פארוואס שטערט אונז נישט אז ס'דא א סטרא אחרא אויף די וועלט, ס'דא פרעה, ס'דא התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, האומר לי יאורי ואני עשיתני? פארוואס שטערט אונז נישט? הא, ווייסט פארוואס? ווייל אונז האבן געליינט די גאנצע מעשה, אונז האבן געליינט די גאנצע סקריפט. די סקריפט איז נאר דא איין סקריפט, ס'איז נאר דא איין מעשה, די סקריפט האט א אחדות כללית, ס'האט איינס, ס'איז נאר דא איינס, ס'איז דא א מעשה, די מעשה איז עקטשולי אז ער פארלירט אין די ענד, יא? דאס איז דאך די מעשה. דאס איז די מעשה. יעצט פרעגסטו פארוואס איז דא אזא מענטש? ס'איז נישט דא אזא מענטש. ס'איז נישט דא קיין המן עומד בפני עצמו, ס'איז נישט דא קיין המן אינדרויסן פון די מגילה, אדער די גאנצע וועלט איז איין גרויסע מגילה, איין גרויסע תורה, ס'איז נישט דא קיין המן, קיין פרעה אינדרויסן פון די וועלט, ס'איז דא פרעה אין די וועלט, אין די תורה וואס די אייבערשטער האט געמאכט. און אים האט מען געגעבן דעם תפקיד צו אויספירן, צו צו מגלם זיין, צו שפילן דעם כאראקטער. גייסטו טיפש, דו פארגעסט אז ס'איז א שפיל, און נישט נאר די ווארט אז ס'איז א שפיל ס'איז נישט אמת, יא, א שפיל איז אמת, ס'איז א אמת'דיגע זאך, אבער די שפיל האט א מער א כללית'דיגע אמת, ס'האט מער א כללית'דיגע מעסעדזש, ס'האט מער א כללית'דיגע מובן, ווי דער פרט אז דא איז דא המן וואס שרייט לי יאורי ואני עשיתני, פרעה. נישט דאס איז נישט די פראבלעם ער זאגט עס בתור חלק פון די שפיל אויב ער פארשטייט נישט יא עס מאכט זיך אמאל אויב שטעל דיך פאר מ'וועט מאכן א שפיל און דער המן פון די שפיל וועט אנהייבן זיך צו נעמען צו נישט פארגעסן אז ס'איז א שפיל און נעמט טאקע צו טאקע אה דעמאלטס איז שוין טאקע רע דעמאלט מוזן געהעריג געמאכט צו ברעכן אבער ווער ס'פארשטייט אז דאס איז א פארט פון א שפיל אין אנדערע ווערטער נישט אז עס איז א שפיל און עס איז פעיק אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא דא א גרעסערע מעשה, ס'איז דא דא א גרעסערע אחדות, דא א מער מופשט'דיגע, א מער כללית'דיגע אחדות, ווי ווי די גאנצע מעשה דא, ווי דער פרטית'דיגע המן. אה, פארשטייסט, אוודאי ס'איז דא א המן. יעצט פארשטיי איך נישט נאר דעם. נישט אז פרובירן מאכן המן קלענער, לאמיר זאגן המן איז נישט געווען אזא רשע, נישט געווען אזא אפיקורס. זיין א חסידישע איד וועט שפילן המן, וועט ער אים מאכן עפעס א תיקון, תיקון סופרים, אז ער וועט פרובירן צו פיקסן המן, זאל נישט זיין אזא שייגעץ. ניין. ווי גרעסער די שייגעץ מען מאכט אים שפילט מען בעסער המן יא די גמרא מ'דארף דאך פארשטיין די גמרא האט דאס געטון יא די גמרא האט געמאכט המן פאר א גרעסערע רשע ווי שטייט אין די מגילה וואס הייסט דו מאכסט פארוואס מאכסט ערגער די וועלט די אייבערשטער האט געמאכט א גוטע וועלט א קליינער המן ניין ער איז א גרויסער נישט סתם ער איז געווען א געטשקע שטייט נישט אין די חומש אין די מגילה אז ער האט עשה עצמו אלוה די גמרא זאגט דאס שטייט שטייט נישט אין פסוק אז פרעה האט זיך געהאלטן א גאט, ס'איז גראדע אמת היסטאריש אבער ס'שטייט נישט, שטייט נישט פאר א ריזען. קומט די מקובלים קומט די זוהר זאגט יא ווייסט ער איז געווען א גאט נישט סתם. און קענסטו פרעגן וואס הייסט? מסתמא די פסוק האט נישט געשריבן אז פרעה האט זיך געהאלטן א גאט איז דא א ריזען פאר מ'קען טועה זיין אין דעם. און ס'איז דאך שטותים והבלים פארוואס זאל מען זיך בכלל מתעסק זיין מיט אזעלכע שטותים. ס'איז א פגם עס וועט גורם זיין א פגם א חולשה אין אמונה פאר מענטשן אז זיי זאגן פרעה איז א גאט. אפילו זאגן בשמו אפילו נישט אונז זאגן עס ער זאגט עס אויך די מענטשן ווערן פארלוירן פאר דעם אבער דו כאפסט נישט קוקסט נישט אויף די גאנצע מעשה אז וועסט האבן די גאנצע מעשה אין א קאפ וועסט כאפן אז דאס איז איין מעשה ס'איז דא איין די גאנצע שפיל האט איין מחבר אין אנדערע ווערטער ווער איז די אמת'דיגע שפילער פון די גאנצע שפיל די מחבר פון די דראמא יעדע איינע פון די מענטשן וואס זענען טאקע עקסטערע מענטשן מען גיבט פאר יעדע שפילער פאר יעדע אקטער גיבט מען דו זאלסט זיין המן דו זאלסט זיין פרעה דו זאלסט זיין אחשוורוש דו זאלסט זיין משה מען גיבט פאר יעדע איינער זיין חלק און אויב ער שפילט עס זיין חלק גוט, שפילט ער עס גוט, שפילט ער עס, געט ער עס ארויס במלוא תוקף פרידתו, יא, ער געט עס ארויס אינגאנצן מיט וואס ער איז, המן וועט זיין די שלעכסטע המן וואס קען נאר זיין, אזוי אלע מדרשים גייען זאגן, מרדכי גייט זיין דער גרעסטער צדיק וואס קען נאר זיין, און אזוי געבט מען קלאר ארויס די איידיע, קלאר ארויס די דמות, נישט כדי מען וויל צעברעכן די פלעי, מען וויל עס ארויסנעמען פון איין פלעי, ניין, ס'איז דאך אלץ חלק חלקים וואס דורך דעם גייט בעסער ארויס די פלעי, וואס איז די גאנצע איידיע פון די מעשה אז הגם אז ס'איז דא אזא גרויסן המן איז דא א גרעסערע גאט, און ווי גרויסער המן איז ווערט גאט גרעסער יא, און דאס שטערט אונז נישט ווי שלעכט ער איז. פארקערט דאס איז די אמת'דיגע, און אוודאי דא קען מען פארשטיין אויכעט, און נאך איין זאך, יעצט קען מען פארשטיין אויך נאך א וויכטיגע זאך וואס לויט דעם משל א דריטע זאך וואס מען קען ארויסנעמען פון דעם משל וואס מען פרעגט א קשיא וואס האט מעניש געווען פרעה יא, קען פארשטיין נאך א זאך דא אז ס'איז דא שלעכטע שלעכטע עקטערס אמאל גייט מען צו די מאכט מען די פלעי און מען פרעגט די מחבר און ס'איז געלונגען זאגט ער ניין דעם עקטער מען דארף אים ארויסווארפן דארף מען געבן אדער דארף מען געבן א אנדערע דזשאב אנשטאט זיין די המן דארף ער זיין די קוימען קער קען נישט זיין המן ער פארשטייט נישט וואס צו טון. ער מאכט עס צו גוט צו שלעכט צו ראנג ער מאכט עס ראנג דאס איז די טייטש ווען דא א גרויסע חילוק פון המן פון די תורה און פון המן אין די וועלט ווען המן גייט אביסל ארויס פון די שפיל אדער אין אנדערע ווערטער ס'דא א סטרא אחרא אין סטרא אחרא ס'דא תנין הגדול אלע מיני זאכן זיי זענען פערפעקט ס'דא א דזשאב צו שפילן אבער ס'מאכט זיך אמאל דארף מען וויסן וויאזוי ס'קען זיך מאכן א שטיקל פראבלעם אבער ס'מאכט זיך אמאל דאס איז א פאקט אז ס'מאכט זיך אז איינער שפילט נישט גוט. שפילט נישט ריכטיג זיין פארט. אדער ער שפילט עס צו, ער נעמט עס צו ערנסט, ער ווערט שוין טאקע שלעכט, מאכט זיך אמאל יא, קען זיך מאכן אז איינער שפילט אזוי שנעל, אזוי לאנג א שפיל, הייבט ער עס אן צו גלייבן יא, אז ער פאלט ארויס פון די שפיל. און דעמאלטס, אז ער פאלט ארויס פון די שפיל בעצם, לאמיר לאמיר פארשטיין בעצם וואס גייט געשען, דאס קען מען זען אז עס איז סעלף דיפיטינג, אבער מען דארף עס פארשטיין אז ס'איז דא אזא לעוועל יא, פון דעם פרעה איז אינגאנצן פארלוירן געווארן אין די ענד, אז נישט וואלט ער געקענט בלייבן. אז איינער וועט מאכן א שפּיל מ'וועט זאגן דו זיי המן, המן וויל הרג'נען אלע אידן, און ער האט זיך גענומען צו ערנסט, זיין עפעס א ניאו-נאצי האט זיך פארשטעלט, און וועט אנהייבן צו הרג'נען מענטשן, וואס גייט געשען די ערשטע רגע מען טאנצט אראפ פון די סטעידזש? מ'דארף אים איינזעצן, געענדיגט, דו, א תפקיד האסטו אויף די סטעידזש, ווילאנג דו שפילסט אויף די סטעידזש, שפילסטו גוט. דו שפילסט פאלסט ארויס ביסטו ביסטו טויט ביסטו געענדיגט דאס איז בעצם וואס געשעט צו אסאך רשעים וואס מ'געט זיי א תפקיד אדער צדיקים און ער טאנצט אראפ פון סטעידזש טאנצט אראפ פון סטעידזש ביסטו אויס מ'נעמט צו דיין קאסטום יעצט קענסטו שוין נישט זיין המן המן קענסטו זיין וויפיל ס'געט צו צום סטעידזש וויפיל ס'געט נישט צו צום צום דראמע צום שפיל יא שוין אויס קאפעליש מאכער ביסטו גארנישט סתם נישט קיין קיינער האט נישט געגעבן קיין רעכט אדער אמאל אז די אז די אז די אז די וויאזוי רופט מען אים די דירעקטער דער וואס פירט אן די גאנצע זאך וועט קומען און זאגן דו שפילסט נישט גוט דעם תפקיד ביסט נישט איינ ביסט נישט צוגעפאסט מצד דיינע מידות מצד דיין תכונות מצד דיין גוף ביסט נישט צוגעפאסט צו דעם דארף איך געבן א אנדערע תפקיד הגם ס'דא איין פלעי אבער ס'קען זיך טוישן די מענטשן פרטות'דיגע מענטשן קען זיך טוישן די פרטות'דיגע מענטשן קען מ'קען זיין א ערגערע רשע און א בעסערע רשע אין אנדערע וועגן אדער א ערגערע צדיק און א בעסערע צדיק הגם ס'דא בראת צדיקים בראת רשעים ס'דא א גרויסן פלעי וואס דארף האבן די אלע זאכן. דאס מיינט נישט אז מ'האט נישט קיין פערזענליכע בחירה, אבער דאס איז שוין א שטיקל וואס איך האב נישט קלאר דעי סעקענד, איך זאג נאר אז ס'דא א נאך א זאך פאר דעם, דאס איז די קשיא פון די ראשונים, אויב אזוי פרעה האט מען געהארגעט ס'איז דאך פארט פון די דראמע, עס שטייט אין די תורה יא, ער איז פארט, און די יענע פרעה איז זייער גוט, און אויף וויפיל פרעה איז נאר א פארט, די אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו ברית בין הבתרים, איז פערפעקט, ס'קומט אים נישט פערזענליך קיין עונש. פארט פון די שפיל ער זאל באקומען א עונש אבער נישט קיין פערזענליך אויב ער באקומט א פערזענליכע עונש פשט אז פרעה האט נישט געשפילט פרעה ריכטיג ער האט זיך גענומען צו ערנסט עט סאם פוינט האט ער געדארפט ארויסשיקן ער זאגט אה נאך איין מאל ניין נעמט עס שוין צו ערנסט אדער מען דארף ער נעמט עס ראנג מען דארף אים מעביר זיין נאך א אנדערע פרעה און אזוי ווייטער יעצט מיט דעם הקדמה אלעס איז נאר א הקדמה קען מען פארשטיין וואס דער זוהר זוהר דארף דאך זיין דער גרעסטער מאמין ביזדערווייל איז ער דער גרויסער די גרעסטע מאמין אין די סטרא אחרא, ער איז אונז מסביר אז וואס איז די גאנצע זאך, וואס איז איינע פון די גרויסע ניסים פון יציאת מצרים, אז דער אייבערשטער האט זיך מתגבר געווען אויף א גרויסע סטרא אחרא, עס איז א זייער פאני זאך צו זאגן למעשה, דאס שטייט אין זוהר זוהר פרשת בא, מפרש פרעגט וואס איז די גרויסע זאך יציאת מצרים, יא עס איז זייער גרויס, ווייל פרעה איז געווען א גאר א גרויסן קליפה, האלאו? נפקא מינה? היש מעצור לה' להושיע ברב או במעט? ס'איז עפעס א חילוק פאר דער אייבערשטער א גרויסע קליפה א קליינע קליפה? דאס פרעגט מען ווען מען פארשטייט נישט אז עס איז דא א מעשה דא, אבער למעשה אין די שפיל, אויב דער אייבערשטער האט געמאכט א וועלט וואס איז א שפיל, עס איז א שפיל, יעדער נעמט זיך זיין תפקיד, ס'איז דא א מהלך, ס'איז דא א השגחה כללית, א השגחה פרטית איז נאר א אצבע, השגחה כללית איז אסאך בעסער פון השגחה כללית, ווייל ס'ווייזט אונז ווי אלעס איז איין השגחה, ס'איז איין אחדות, ס'איז נישט א פיצעלע השגחה אז דו דיין פינגער זאל זיך צוברעכן נאך א השגחה ניין ס'איז דא א דאס אויכעט אבער ס'איז נאר בתור א חלק פון די גרויסע השגחה די גאנצע וועלט דארף ערגעץ אנקומען ס'איז דא עפעס א מהלך פאר די גאנצע לעבן פון יעדע מענטש פאר די גאנצע לעבן פון די פאלק באופן כללי פאר די גאנצע לעבן פון די וועלט באופן כללי יעדע זאך האט א השגחה כללית יעצט פארשטייסטע. אז ווי מיט מאכן פרעה פאר א גרעסערע קליפה מאכן פרעה פאר א גרעסערע שלילה פון גאט נישט קיין פראבלעם ס'איז א מעלה ס'מאכט גרעסער גאט איי גאט האט געמאכט פרעה אויכעט בסדר יעצט רעדן אונז אין די מעשה אונז רעדן נישט נאר מצד די גאט אונז רעדן אויך מצד די מעשה אין די מעשה אין די דראמע אין די שפיל וואס מ'שפילט דא איז פרעה א גרויסן שפילער האט א גרויסן תפקיד. און עס איז דא אסאך פרעות, אסאך אנדערע סארט פרעות, מען דארף זיך מתבונן זיין, זוהר זאגט משה רבינו האט מורא געהאט זיך מתבונן צו זיין, משה וינס מפניו, משה אנטלאפן פון די שלאנג, וואס זיין שטעקן איז געווארן א שלאנג, אין אנדערע ווערטער, שטייט אין זוהר אין פארשידענע פלעצער, משה רבינו האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה, נעם דיין שטעקן, דעם מטה אלקים, מאך עס פאר א שלאנג, דאס הייסט, זיי זיך מהפך כולי די טוב פאר רע, גיי אריין אין דעם אין דעם עולם ה, שפיל שפיל דעם שפיל, דארפסט דאך זען וויאזוי די שפיל שפילט זיך, שפיל דעם שפיל שפיל פון א פרעה, פון א המן, פון א אפיקורס, פון א לי' אורי, נאכדעם וועט עס ווערן צוריק, יא, נאכדעם ווערן צוריק די שלאנג פאר א שטעקן. משה רבינו האט געזען ס'איז א שלאנג האט זיך דערשראקן, האלא, ס'איז א קליפה, אבער איך קען נישט, כ'ווייס נישט וואס צו טון. דער אייבערשטער זאגט האב נישט מורא, שלח ידך ואחוז בזנבו, כאפ אן זיין וויידל, דארף פארשטיין וואס איז די סוד פון דעם וויידל, אבער על כל פנים כאפ אים אן, וואס האסטו מורא? וואס האסטו מורא? דו האסט דאך אים געמאכט, יא? וואס מיינט ער? וואס מיינט דער אייבערשטער זאגן? וואס האסטו מורא פון פרעה? איך האב יעצט אז דעם, וואס האסטו מורא פון דעם תנין, פון דעם פון שלאנג? האסט דאך יעצט געמיינט א שטעקן, איז געווארן א שלאנג. נו, כאפ עס אן, ס'וועט ווערן צוריק א שטעקן. איז דאך נאר א שטעקן. און פאר דעם דער זוהר האט נישט מורא פון רעדן אלע נעמען פון סטרא אחרא, אונז האבן נישט מורא, ס'דא א שאור, ס'דא א, ס'דא אידן וואס זאגן נישט פסח די ווארט חמץ, וואס זאל מען, ס'דא. פארקערט פסח דארף מען ערשט זאגן די ווארט, ס'דא א שאור, ס'דא א חמץ, ס'דא פרעה, ס'דא דעם, ס'דא יענעם קליפות, ס'דא אזא מין שטות. און די אלע זענען זייער וויכטיג צו פארשטיין, אויב מען פארשטייט אז ס'איז אלץ א חלק פון א גרויסן דראמא, פון א גרויסן מעשה, פון פארדעם, איך וויל נאר זאגן איין איין ווארט אויסצופירן דא, די ענין פון פסח און די ערשטע טאג און די צווייטע טאג און שביעי של פסח און ספירת העומר. די זוהר איז מסביר, אונז האבן געלערנט לעצטע וואך, אז ס'איז דא א גרויסע חילוק, צווישן מ'וועט זאגן די ערשטע נאכט פסח און אנדערע נאכט, אדער צווישן פסח און ספירה, ספירת העומר, וואס פון די צווייטע נאכט איז שוין ספירת העומר, סאו מ'קען פארשטיין אז ס'איז וועגן דעם, על כל פנים, די פרטים וועט מען זען שפעטער. די חילוק איז אז מצה, חמץ, זיך ווייזט אלעס אויף דעם חירות, יא, זכר לחירות. ווייזט אז מען גייט ארויס, אין אנדערע ווערטער וואס איז חירות לויט וואס אונז לערנען? אונז לעבן אין דעם דראמא, ס'איז דא א גרויסן פרעה, ס'איז דא א גרויסן נחש, און ברוך השם, wow, דער אייבערשטער האט אונז געראטעוועט פון דעם נחש, פון דעם פרעה, פון דעם גרויסן קליפה. און דאס איז א געוואלדיגע זאך דאס פייערן אונז מיטן עסן מצה, מצה איז מלשון מצה און מריבה, ער שלאגט זיך מיט די קליפה, ער איז א שטארקע גאט ער קען זיך שלאגן מיטן קליפה ער איז אזוי שטארק, און דאס איז די שכינה, דאס איז די מדריגה פון מצה, פאר דעם פארברענט מען די חמץ, א גאנצע מעמד, יא ס'איז א גרויסע דראמא, שריפת חמץ, די קינדער האבן די מערסטע ליב פון אלע, פון אלע זאכן פון פסח איז שריפת חמץ די מערסטע דראמאטיש, יא עס קומען פייער לעשער, ס'איז א גרויסן פייער, ס'טוט זיך, ווייל דאס איז די מעשה צו חירות, הוציאנו מעבדות לחירות, יא די קאנטראסט, מעבדות לחירות, ס'איז א געוואלדיגע זאך, ס'איז א געוואלדיגע דראמא, ס'איז וויכטיג, מען דארף ממחיש זיין ווי שלעכט פרעה איז געווען, און ווי שווער עס האט קיינער נישט געקענט ארויסגיין פון מצרים נאר אונז, זייער גוט. אבער האבן עס געלערנט, דאס איז נישט קיין תכלית. אונז עסן נישט מצה א גאנץ יאר. פארוואס עסט מען נישט מצה א גאנץ יאר? ער ווייזט אויף קליפה. ניין, ער ווייזט נישט אויף קליפה. ער ווייזט אויף דעם רגע פון ארויסגיין, פון צוברעכן דעם דראמא. דאס איז די עיקר ס'איז די נקודה פון יציאת מצרים, דעם ארויס פון מצרים. אבער שפעטער עסט מען חמץ, שפעטער עסט מען מן, שפעטער עסט מען אנדערע זאכן. וואס איז די טייטש? די גאנצע זאך פון ארויסגיין, איז נאר איין, איין, איין, איין זאך, נאר איין לעוועל. כ'האב געזען דא די בארדיטשוב'ער רב אויף פסח אויף מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה איז מסביר זייער אינטערסאנט און איך האב געזען א חסידישע איד וואס איז מעתיק זאגט פון דעם בארדיטשוב'ער רב קען מען לערנען די גרויסע מדריגה פון פסח ביינאכט און אזוי ווייטער ס'איז אבער אמת ווייל עס שטייט נישט אין בארדיטשוב'ער רב ס'איז א פלא אז מ'קען ליידן אזאך שטייט דארט פונקט פארקערט בארדיטשוב'ער רב זאגט אז ס'איז דא א גרויסע קשיא וואס דער גראנד וואס דארף מען ניסים אז איינער זעט גאט דירעקט דארף ער נישט קיין ניסים. זאל זאגן די שיטת הרמבם אדער די שיטת החסידות זעט דאך גאט גלוי מען רופט עס מצייכן בפירוש און ווען זעט גאט גלוי גלוי ער מאכט די גאנ ער האט געמאכט די גאנצע וועלט וואס דארף ער די ניסים וואס דארף ער די גאנצע זאך זאגט בארדיטשובער יא זאגסט זייער גוט אבער סתם האסט דאך קינדער ס'דא אמאל מוחין דקטנות אמאל א מענטש פארשטייט נישט דארף מען אים נוצן אין אנדערע ווערטער דארף מען אים געבן דעם גאנצן דראמא דעם גאנצן משל די גאנצע וועלט ווערט ער נתעורר פאר דעם כל אותו הלילה אפילו ביינאכט שיינט דעם דראמא פון ניסים און זאגט ער, איצט זעהסטו ווי די גרויס, ווי גרויס איז פסח ביינאכט, אבער בעצם זעהט מען ווי קליין איז פסח ביינאכט, יא, פסח ביינאכט איז נאר פאר די קליינע קינדער, פאר די קטנות המוחין וואס ער דארף דראמא, ער דארף א מעשה, אונז זענען נעבעך די קטנות המוחין, אונז לעבן אין גלות, פאר דעם דארף מען עס, זייער וויכטיג, הלוואי זאלט מען זיך כאפן די מדריגה, אבער וואס ער זאגט איז בעצם, דארף מען האבן קריאת שמע של שחרית, בעצם דארף מען האבן משיכיר את חברו, בעצם דארף מען האבן, קלאר, זעהן, מ'שטייט אויף אינדערפרי, מודה אני לפניך, וואס דארף א גאנצע נס, א פרעה, מכה דעם פרעה. אה, עס איז ביינאכט, זייער גוט, די אייבערשטער איז זייער גוט, ער קומט אראפ אויך צו מצרים, מאכט די גאנצן דראמא, זאלסטו קענען פארשטיין. איז וועגן דעם זאגט דער זוהר? מצות, אזוי שטייט מצות חסר, איינמאל אטליסט שטייט מצות חסר, עס איז א חסר. די אמת תורה ווארט אויף די וואו וואס איז די ממלא די וועלט, ממלא די מצות, ס'איז א וואו, ס'ווערט פון מצה מצוה, יא עס שטייט ושמרתם את המצות, שמרתם את המצוות, מצות אן א וואו איז. מצות, א ענין פון עסן מצות, די מעשה, די גאנצע דראמא פון יציאת מצרים, אבער וואס איז גרעסער פון דעם? א מצוה! א מצוה ווייזט אלעמאל לערנען אונז אויף די קלארקייט פון זען דירעקט גאט, פון זה אלי ואנוהו דאס איז טייטש מצוה. דאס איז א גאנץ אנדערע זאך. דעמאלטס איז עס מלא. דאס באמת פאר דעם איז דא לחם עוני, מען עסט לחם עוני, שטייט לחם עוני אן א וו. טרייען עס צו מאכן מיט א וו, עונין עליו דברים הרבה, מען זאגט אסאך תורה צו ווערן מיט א וו, אבער אונז עסן לחם עוני. דאס איז פסח. עפעס א תכלית צו בלייבן מיט לחם עוני? ניין. פאר דעם בלייבט מען נישט. נאר וואס? אונז מאכן כסדר א זכר פאר דעם. פאר דעם אזוי ווי די משל פון יענער וואס עולה לגדולה. יעדע יאר מאכן זיי א זכר פאר דעם דראמא, ווייל אונז דארפן טאקע דעם דראמא יעדן יאר. אבער דאס איז נישט די תכלית השלימות. תכלית השלימות איז שם לו חוק ומשפט. תכלית השלימות איז זאגט זאגן מילה און פריעה. דאס איז די חילוק פון מילה און פריה? מילה איז א גרויסן דראמא, מען שניידט אפ די ערלה. פריעה איז עפעס א קליינע מען מאכט עס אביסל עפענט אביסל מער אבער איינע פון די זאכן וואס ער טוט אז ס'גייט נישט צוריק אזוי פארשטיי איך על כל פנים מאכט אז ס'גייט נישט צוריק אין אנדערע ווערטער דאס איז שוין א חיי עולם'דיגע מהלך דאס איז א גאנצע אנדערע א גאנצע אנדערע מדריגה און דאס איז באמת וואס אונז הייבן אן דעם ארבעטן נאך פסח דעם ס'איז שוין נישט קיין מצוה צו עסן מצה ס'הייסט ס'איז נאר א מצוה לילה ראשון ס'הייסט א מצוה צו מאכן פון חמץ און מצה צו מאכן כולו מצה די ערשטע נאכט wow ס'איז א גרויסן דראמא יא באופן כללי יא מ'זאגן אלעמאל לאמיר מיר זאגן דעם ווארט, רוב מענטשן איז שבת ביינאכט אדער פסח ביינאכט איז די גרויסע מצב, פארוואס? ווייל ס'איז דא א דראמא, עס איז געווען וואכן, מען קען ממש זען, מען געדענקט אפאר מינוט צוריק געווען וואכן טאג, וואו, מ'האט געצינדן לעכט, שבת אויפן וועלט, ס'איז געוואלדיג, דאס איז א דראמא, דאס איז הוציאך ה' אלקיך ממצרים לילה, הוציאך ה' ממצרים לילה, אבער נאכדעם זאגט די גמ' על פי הלכה איז כבוד יום עדיף, יום השבת איז אסאך גרעסער, דאס איז זכור, יום השבת איז אסאך גרעסער פון ליל שבת, דארט שטייט מען אויף, דאס איז א אנדערע. א אנדערע וועלט, אבער עס איז נישט עפעס א דראמא, עס איז נישט עס איז געווען וואכן, פאר דעם רוב מענטשן פארשטייען נישט שבת אינדערפרי, ביי זיי איז שבת ביינאכט גרעסער, ביי אונז ביי אונז רוב מענטשן, אבער אליבא דאמת איז אסאך גרעסער שבת בייטאג, און אליבא דאמת איז אסאך גרעסער פסח אינדערפרי, יא די אידן זענען אויפגעשטאנען נעקסטן אינדערפרי אינדרויסן פון מצרים, וואו דאס איז א גאולה, מען גייט ארויס דאס איז א גרויסן דראמא, מאכט מען א סדר נאכט פאר די קינדערלעך, אבער די טאטעס דארפן פארשטיין די נעקסטע טאג איז נאך, ווי נאך א טאג גייט אריבער, און מען קען האבן נאך א טאג. כ'מיין מ'דארף פרעגן פארוואס ספירת העומר איז בלילה לויט דאס, כ'ווייס נישט. על כל פנים, נאך א טאג, ביז שבועות, שבועות איז ביום, יא, ווען די מתן תורה איז געווען בייטאג נישט ביינאכט, די עיקר מעמד מתן תורה לכל הדעות, פסח איז דא א שאלה, בלילה ביום, שבועות איז זיכער געווען בייטאג, דאס איז א קלארקייט פאר אזוי ווי אזוי ווי די זון אזוי ווי די טאג, נישט אזוי ווי די לבנה וואס האט אנגעהויבן ווען החודש הזה לכם, דעמאלטס קען מען זאגן ביום ההוא, יענעם טאג, יהיה השם אחד ושמו אחד.